משיחת מוצאי שבת פרשת וישב תשל"ט. אז דאס איז ערב חנוכה ממש, וואס דעמאלט איז שוין די לעצטע טאג אויף הכנות צו דעם טאג אויף וועלכן דאס איז דער ערב, פונקט אזוי ווי ביי ערב שבת וערב יום טוב וערב ראש השנה ויום הכיפורים, ערב ראש חודש, על דרך זה,

ס'איז דאך דא דער ענין פון תוספת מחול על הקודש, וואס דאס איז דאך דא ביי שבת און יום טוב און ראש השנה ויום הכיפורים, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין בשולחן ערוך שלו, און ביידע מאל סיי אין הלכות שבת סיי אין הלכות ראש השנה ויום הכיפורים, איז דאך אבער דארט ווערט דאס אנגערופן בשם תוספת. אז ס'איז דא דער עיקר וואס דער עיקר הייבט זיך אן, אז ווען ס'הייבט זיך אן שבת ויום טוב און מועדים ורגלים, דערנאך איז דא א חיוב אז מ'דארף אויף דערויף מוסיף זיין. ביז וואנעט אז ס'ווערט נאך א שאלה צי דער תוספת איז דאס א ענין בפני עצמו שווה בכל השבתים ומועדים, אדער דאס איז א תוספת וואס דאס איז א שייכות מיוחדת אז די תוספת שבת איז ניט גלייך צו תוספת יום טוב וכו' ווי גערעדט אמאל בארוכה. מה שאין כן בנוגע דאס וואס חנוכה דארף מען אנהייבן איר עיקר מצוה וואס עיקר מצוות חנוכה איז דאך דאס נרות חנוכה וואס בשמן, וואס אין דרוף איז געווען דער נס מיטן פך השמן, איז דער דין איז אז דאס דארף זיין משתשקע החמה פאר צאת הכוכבים, דאס הייסט ווען על פי דין איז נאך דעמאלט יום.

עד דכליא ריגלא דתרמודאי, וואס דאס איז דאך כולל, און ציט נאך דאס ציט אריין אין דעם יום חנוכה עצמו, אבער דער מצוה כדבעי למיעבד איז לכתחילה איינגעשטעלט געווארן אז מען מוז אנצינדן נר חנוכה, וואס דאס איז דער עיקר המצוות, וואס איז חידוש בחנוכה דווקא בערב חנוכה. וואס איינע פון די ביאורים אין דערויף איז דאך אז אזוי איז אויך געווען אין מנורת בית המקדש וואס פון איר האט זיך אנגעהויבן דער ענין פון גאנץ חנוכה וואס מ'האט געדארפט האבן שמן למנורה ולא מצאו אלא פך אחד און מיטן גאנצן אריכות הסיפור איז די הדלקת המנורה בבית המקדש איז געווען בדווקא קודם צאת הכוכבים. ביז וואנעט אז ס'איז נאך א ענין אויכעט בנוגע צו מנורה בבית המקדש אז דארף גאר זיין משתש קודם שתשקע חמה, אבער על כל פנים איז די דין ברור אז ס'דארף זיין דווקא קודם צאת הכוכבים, דאס הייסט אין דעם וואס בכמה עניינים איז דאס יום שלפני זה. וואס דערפאר איז אויכעט נרות חנוכה אויכעט אזוי ארויס דער ענין, וואס דאס איז נאך מער מקשר ערב חנוכה מיט חנוכה מערער ווי דער ערב פון אלע שאר מועדים ורגלים, וואס דארט דארף אויך זיין א קישור און א הכנה צו דעם יום שלאחרי זה אדער די ימים שלאחרי זה. וואס דערפאר איז דאס אויכעט והמעשה הוא העיקר, אז מען רעדט וועגן מעשה בפועל, דארף מען דאך נישט האבן די אלע לימודים והסברות, מען זעצט זיך בפועל, אז כדי מען זאל אנצינדן חנוכה נרות חנוכה בעיתו ובזמנו. דארף מען דאס הא מאכן די אלע הכנות לזה אין ערב חנוכה און א ניטיגן אריינציען נאך משתשקע החמה וכו' על אחת כמה וכמה אין די ענינים וואס מצד ואהבת לרעך כמוך.

אז ס'מוז זיין דער גאנצער שטורעם פון די הכנה לחנוכה נאך אין ערב חנוכה, ובפרט נאך אז אין לרעך לויט תורת החסידות מיוסדת אויף נגלה שבתורה, בפרט לויטן ביאור פון דעם אלטן רבי'ן אין פרק לב שבתניא, זענען דאך אין דערויף נכלל אזענע אידן וואס מסיבות שונות ומשונות ווייסן זיי ניט פון דעם גאנצן ענין פון חנוכה, אפילו אז זיי ווייסן, ווייסן זיי נישט פון דעם גודל הענין וחשיבותו, אפילו אז זיי ווייסן דאס אויכעט, ווייסן זיי נישט די פרטי דינים וויאזוי מען דארף דאס מקיים זיין, אפילו אז זיי ווייסן דאס אויכעט, איז מצד איזה סיבה שתהיה איז ביי זיי ניטא דער שמן ופתילה. ווידער און מיט דעם נר אין וועלכן צו אנצינדן און דורך דרוף מקיים זיין די מצוות חנוכה, וואס אט די אלע פרטים זענען דאך מכריח אז בערב חנוכה איז ביתר שאת וביתר עז מיטן גאנצן שטורעם דער ענין פון מבצע חנוכה ביז אז מ'זאל באווארענען יעדער אידן וואס גייט אריין אין כלל פון לרעך. וכידוע אויכעט דער ווארט פון דעם רבי'ן נשיא דורנו פון דעם שווער וואס ער האט געהערט פון זיין פאטער וואס האט אים אנגערופן בשמו און אים געזאגט אז ווען ס'רעדט וועגן איינעם דארט האט ער געזאגט אז די גמרא זאגט, חזל זאגן, אז מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. און ער האט גלייך אים אנגערופן מיטן נאמען געזאגט זע, סארא רחמנות מען דארף אויף אים האבן, אז דאס איז אזא מין סוג וואס אסור לרחם עליו. איז דאך דאס ביתר שאת וביתר עז, וכאמור דאס מיינט מען טאקע די מעשה בפועל, אויף אויסנוצן די שעות וואס זענען נאך געבליבן צו משתשקע החמה פון דער ערשטער ליכטל פון חנוכה. וואס אין איר זענען דאך כלול כל שמונת הימים, ווי דער מיטעלער רבי ניט נאר לדעת בית שמאי וואס דעם ערשטן ליכטל, דעם ערשטן טאג, די ערשטע נאכט צינדט מען גלייך אן שמונה נרות, נאר אפילו לויט ווי די הלכה כבית הלל איז דאך ווי דער מיטעלער רבי מבאר בארוכה בליל ראשון איז אין דרוף כלול כל שמונת ימי חנוכה, וואס דאס איז דאך אויכעט א נפקא מינה לפועל, אויב דאס ווערט איין נקודה איז דאך אט דעמאלט דא די אלע שאלות ווי דער ראגאטשאווער קאכט זיך די נפקא מינה לפועל צי מען זאל זאגן אז דאס איז אכט באזונדערע טעג במצוותן אדער דאס איז איין מצוה וואס זי איז נמשכת שמונה ימים מיט שינויים בזה, אז פריער איין ליכטל און דערנאך צוויי ביז שמונה נרות. וואס אין כאן המקום להאריך בזה, וואס דאס איז געבראכט אלס א הדגשה אויף וויפיל מען דארף זיך ניט פארלאזן אז טאמער וועט ער זיך ניט ספראווען באווארענען דעם אידן צו משתשקע החמה, וועט ער אים על כל פנים באווארענען צו דער צווייטער ליכטל און צו דער דריטער וכו', און אפשר נאך צו דער ערשטער ליכטל, ביז. חצות לילה אדער כשניעורים בני הבית מיט די אלע פרטים וואס ס'איז דא בהלכות אלו, איז דאס אינגאנצן שלא במקומו ושלא בזמנו אין שאר המצוות, על אחת כמה וכמה א מצוה ווי נר חנוכה וואס אויף איר זאגט מען זיך אז דאס איז דער ענין פון נר מצוה ותורה אור אז דאס איז כולל כל המצוות כולן. און נאך מער, דאס איז דאך פארבונדן מיט נרות שבבית המקדש, שמשם אורה יוצאה לכל העולם כולו, איז באלייכט דאס די גאנצע וועלט מיט דעם העלם והסתר וואס אין וועלט, אז דארט זאל ווערן ליכטיג, און דאס ווערט אויכעט א הכנה קרבה צו והקמונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. וואס ביידע עניינים זענען דאך דא אין נרות חנוכה, דאס איז פארבונדן מיטן נס וואס איז געווען ביי נרות המקדש, נרות המקדש וואס איז געווען שבעת רועים, און דערפון איז ארויסגעקומען די מצוה פון שמונה נסיכי בני אדם.